תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, ווען איינער איז עולה לתורה, פותח, עפנט ער אויף די תורה, ורואה, און ער זעט די ארט ווי מען הייבט אן צו ליינען, גולל, נאכהער פארמאכט ער צוריק די תורה, ומברך, און ער מאכט די ברכות אויף דער תורה, וחוזר ופותח, און ער עפנט נאכאמאל, וקורא, און ער ליינט. דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, פותח ער עפנט, ורואה, און ער זעט, און ער דארף נישט פארמאכן די ספר תורה, נאר די ספר תורה בלייבט אפן, ומברך, און ער מאכט די ברכה, וקורא און ער ליינט. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי מאיר? פרעגט די גמרא וואס איז דער טעם פון רבי מאיר'ן? אז די גמרא פרעגט מאי טעמא דרבי מאיר הייסט עס רבי יהודה'ס טעם איז גוט, ווייל לכאורה פארוואס זאל ער מאכן א הפסק? אז לויט, לויט רבי יהודה'ן איז דאך איז דאך ווי מען זאגט איז דאך זייער גוט, פארוואס איז זייער גוט? די ספר תורה איז אפן, מען מאכט די ברכות, ס'איז גארנישט נישטא קיין הפסק, אבער לויט אים איז דאך דא א הפסק ער דארף שפעטער נאכאמאל גולל זיין, ענטפערט די גמרא כדעולא, ווי עולא האט געזאגט, דאמר עולא, עולא האט געזאגט, מפני מה אמרו פארוואס האבן די חכמים געזאגט, הקורא בתורה דער וואס ליינט אין דער תורה, לא יסייע למתורגמן, מען האט זיך געפלעגט איבערזעצן, דער בעל קורא האט געליינט א פסוק און מען האט עס איבערגעזעצט תרגום לשון אויף אראמיש, ווייל די אסאך מענטשן האבן נישט פארשטאנען נאר אראמיש, און פארוואס האט מען געזאגט אז דער וואס ליינט זאל נישט העלפן דעם מתורגמן, כדי שלא יאמרו, כדי די מענטשן זאלן נישט זאגן תרגום כתוב בתורה אז תרגום איז געשריבן אין תורה. הכא נמי דא אויך איז דעריבער מאכט ער נישט די ברכות ווען די ספר תורה איז אפען כדי שלא יאמרו כדי מען זאל נישט זאגן ברכות כתובין בתורה. פרעגט די גמרא אויב אזוי איז דאך שווער ורבי יהודה, פארוואס רבי יהודה האלט אז ביי לא יסייע למתורגמן קריגט ער נישט און דא אבער ברכות האלט רבי יהודה כ'מוז פארמאכן ער זאגט אזוי תרגום איכא למיטעי תרגום קען מען האבן א טעות אז ס'איז געשריבן אין תורה, ווייל מיר ווייסן דאך אז ס'איז דא אזעלכע ווערטער אין תורה וואס זענען תרגום, יגר שהדותא, אבער ברכות, ליכא למיטעי, ברכות קען מען נישט האבן קיין טעות. דעריבער לערנט רבי יהודה אז מ'קען מאכן די ברכות ווען די ספר תורה איז אפן. אמר רב זירא אמר רב, האט רב זירא, אמר רב זירא אמר רב מתנה, האט רב זירא געזאגט פאר רב מתנה'ן, הלכה די הלכה איז פותח ורואה ומברך וקורא די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה פרעגט די גמרא ולימא הלכה כרבי יהודה זאל ער זאגן די הלכה איז ווי רבי יהודה ענטפערט די גמרא דעריבער זאגט ער נישט הלכה כרבי יהודה משום דאפכי להו ווייל ס'איז דא אזעלכע וואס טוען זאגן דאס רבי מאיר זאגט רבי יהודה און וואס רבי יהודה רבי מאיר ממילא וועל איך נישט וויסן אמר רב זירא אמר רב מתנה האט רב זירא געזאגט פאר רב מתנה הלוחות, און מ'וועט באלד אפטייטשן הלוחות, והבימות, בימה רופט זיך אן די בימה די באלעמער, אין בהם משום קדושה, דאס הייסט ס'האט נישט קיין קדושה פון א ספר פון תשמישי קדושה, נאר ס'האט אויף זיך נאר די קדושה פון קדושת בית הכנסת, רש י זאגט אז מען מיינט די בימה וואס מען מאכט פאר די מלך, און די זעלבע זאך ווערט דערמאנט אין שלחן ערוך אז יעדע בימה וואס איז פארהאנען. וואס איז די טייטש דאס ווארט הלוחות איז דא אסאך טייטשן, רש י זאגט לא ידעתי מה הן, פארוואס? ווייל עס איז אויף דעם דא סך הכל פינף טייטשן, רש י אליין זאגט א טייטש הלוחות מיינט מען די טאוולען פון דעם ספר, תוספות טייטשט, א צווייטע טייטש, הלוחות מיינט מען די גליון פון ספר תורה, דאס וואס איז למעלה ולמטה, דאס וואס איז נישט געשריבן. און דער רמב ם טייטשט אז דאס וואס שטייט לוחות מיינט מען די לוחות וואס מען טוט אנשרייבן אויף דעם פאר דעם קינד א מגילה ער זאל זיך מיט דעם לערנען, דאס הייסט לוחות. און דער ראבד קריגט דארטן און ער טייטשט אז דאס ווארט לוחות מיינט מען אז דער מתרגם דער וואס זאגט הפטורה שטעלט זיך אוועק אויף א הויעך ארט, מען לייגט אונטער א ברעט עס זאל זיין העכער מען זאל הערן, אבער עס איז דאך זייער גוט, עס איז דאך גלייך ווי בימה, אז דאס מיינט מען לוחות. דער מאירי טייטשט א פיפטע טייטש, לוחות מיינט מען ברעטער, אז זיין צוויי א ברעט אויף וועלכן מען טוט אוועק לייגן די ספר תורה דעמאלט ווען מען ליינט נישט, לויט דעם טייטש וואס מיר זאגן לוחות מיינט מען אז די ברעט אויף וואס עס שטייט די מתורגמן איז דאך עס זייער גוט ס'איז דאך גלייך ווי בימות אבער דאס רעדט זיך אז ס'איז נישט מחובר צו דער ערד ווייל דעמאלט ווען ס'איז מחובר צו דער ערד איז אפילו א ארון קודש זאגן אסאך האט עס נישט מער ווי קדושת בית הכנסת נאר מען מיינט ס'איז נישט מחובר צו דער ערד איז אויב וואלט איך געוואלט מיינען ווייל דאס איז דאך אנדערש פון דער שול. ס'עפעס דער מתרגם שטייט דארטן אז אויף דעם זאל זיין מער א קדושה, זאגן מיר אז ס'האט נישט קיין באזונדערע קדושה, און דער ר ן זאגט נאר ס'האט אויף זיך קדושת בית הכנסת. אמר רב שפטיה אמר רבי יוחנן, הגולל ספר תורה, ווען מען איז גולל א ספר תורה, צריך שיעמידנו על התפר, דארף מען זען אז וואו ס'איז צוזאמענגענעט די צוויי יריעות, דארטן דאס זאל זיין אינמיטן, איז רש י זאגט דעם טעם פון דעם ווייל עס האלט זיך בעסער, אבער דער רא ש זאגט דעם טעם ווייל מען טוט שטארק איינציען, איז אויב ס'קען זיך צערייסן וועט זיך דא וואס צערייסן, וועט זיך נאר צערייסן די פעדעם. אבער אויב ס'נישט האלטבאר ביי די יריעות און אז מ'וועט עס שטארק איינציען קען חס ושלום די יריעה זיך איינרייסן. ואמר רב שפטיה אמר רבי יוחנן הגולל ספר תורה, אז איינער איז גולל א ספר תורה איינער אליין און ער לייגט אוועק די ספר תורה ביי זיך אויף די קני און ער איז גולל די ספר תורה ליגט ביי אים אזוי יא איין עץ חיים ליגט נאנט צו אים און דער אנדערע עץ חיים צו די אויסענווייניגסטע זייט, עס ליגט אזוי אויף ביידע קני ליגן אזוי די עץ חיים'ס, די אויף די אויף די ווי מען זאגט עס, עס ליגט נישט אזוי ווי ווען מען לענט, נאר עס ליגט אזוי אין א זייט, און מען האט דא א שאלה וועלכע זייט זאל ער גולל צו דעם אנדערן, אויב ער וועט גולל זיין די אויסענווייניגסטע וועט ער דאך גולל ווי אהין, וועט ער דאך עס דרייען צום אינעווייניג, פארקערט ווי די ווייזערס דרייען זיך, דעמאלט אז ער וועט דרייען די אויסנווייניגסטע איז דאך נישטא קיין מורא אז ס'זאל אראפפאלן פון די קני, ווי וועט אבער זיין אז ער וועט דרייען די אינעווייניגסטע, דאס וואס איז נענטער צו אים, דאס רופט זיך אן ער וועט דרייען פון זיך צו אויסנווייניג, ער וועט דרייען אין דעם פארעם ווי עס דרייט זיך די ווייזערס פון א זייגער, אז ער וועט דאס אנדרייען קען אמאל זיין אז די אויסנווייניגסטע וועט אראפפאלן, דאס זאגט ער. הגולל ספר תורה אז וואס ליגט ביי אים אויף די קני א ספר תורה און ער איז דאס גולל, גוללו מבחוץ, זאל ער גולל זיין דער עמוד וואס איז אויסענווייניג פון אים, און ער טוט דעמאלט גולל זיין מצד חוץ לצד פנים, צו זיך. ואינו גוללו מבפנים, אבער נעמען גולל זיין דעם עץ חיים, דעם עמוד וואס ער איז בפנים, וועט ער דאס ווי מען זאגט גולל זיין צו דער אויסנווייניגסטער זייט, אזוי ווי דער זייגער ווי מען זאגט די ווייזערס אין דער ריכטונג, און קען דאך אמאל זיין אז די אויסנווייניגסטע וועט אראפפאלן. וכשהוא מהדקו.